ברויט פון א בן תורה'ס האנט געקנאטן, און גייט באלד א פארטאגיקער צו טבילה, און עס אוונט זיין גאס טיף און שטום, א שניט סוחר קומט זבולון פון דער שפעטער קראם מיט אנגעפאלענעם פרעמדן שניי אהיים, זיין גאנג ווי ער וואלט אליהו הנביא געווען, ער טראגט פארבליבענע פעצן פון מסחר, און ווייס.

די אימה פאר גלעקער און שווערע חגאות, פאר א צלם מאכט ער גיך זיינע אויגן צו, אסאך שייטערס האלט ער מיט די הענט פארשטעלט, אין שרעק פאר די אומות פון דער וועלט. א איד פון יוסף'ס חומש ברידער, גייט ער דורך די אור קברים אין באגינען, פון ביינאכט די לאמטערנעס צאפלען, און פריש פון מרחץ טריפט שווער זיין בארד, עס נעמט דער פּויערישער מיסחר זיך רירן. וועגענער קומען אָן מיט פאַרשטויבטע אידן און איטלעכן ביט גוט מאָרגן אָן זבולון מיט אַ מעשה פון ניסים ונפלאות פון אַ צדיק און ס'נעמט שעה'ן ביז ער קומט אַהיים צוריק. הײמיש און פֿרעמד, ביז אין דער הױכער זון גײט ער מיטן טלית און תּפֿילין אַזױ אַרום און בלײַבט שטײן אַ פֿאַרטראַכטער זבֿולון צװישן די װעגענער, צװישן יריד גרױ, די באָרד, דעם קאַפֿטן אָנגעשטעקט מיט שטרױ, און קומט צום לעצטן מנין אַרײַן אַזױ. ט. בײַ נאַכט, פֿון דער קלױז פֿון די ספֿרים, גײט ער אַ טריבער מיט אַ שטעקן אַהײם.

פֿון פּחד אױפֿגעציטערט האָט די רײשער ערד, װען מע האָט פֿון פֿראַנץ-יאָזעפֿס קומען געהערט. אין פֿענער, אין בלומען איז דער װאָקזאַל געשטאַנען, און אױפֿגעהערט צו קורסירן האָבן דערװײַל די באַנען. אױף די דעכער אַרום זײַנען געשטאַנען קאַנאָנען און אױף באַלקאָנען, סאָלדאַטן מיט פּאַטראָנען. פארן באנהויף געשפאנט האט דאס מיליטער, די ביקסן אנגעלאדענט, שטרענג דאס געווער, זיינען געזעסן מיט איין אויג נישט געפינטעלט, געהארזאם געווארט האבן בייזע גענעראלן, די ברוסטן באהאנגען מיט שווערע מעדאלן און ארויסגעקוקט דעם אלטן קייזער צו דערווארטן. געשפילט האבן באנדעס צו עטליכע מיטאמאל, און געווען איז א געדרענג נישט צו גיין נישט צו שטיין,

אין אַ לאַקירטע קאַרעטע אין העכסטן שפּאַן איז פֿראַנץ יאָזעף דורכן געפֿלאָכטענעם טויער אַרײַן, און רק עס האָבן נאָר געהאַלטן אין איין פֿאָרן פֿיר פֿערדיק געשפּאַנטע קאַרעטן. ס'האָט נישט גענומען קיין עק, נישט קיין סוף, אַ בלענד געטאָן האָבן מונדירן און מעדאַלן פֿון אָפֿיצירן, פֿון הויכע גענעראַלן. קאַוואַלעריען זײַנען ממש אויף מענטשן אַרויף מיט זייערע אָנגעצויגענע, קייזערליכע פערד, און ס'מיליטער האט נאך אלץ געצויגן געשפארט, ווי מיטאמאל האט דער קייזער זיך אפגעשטעלט, און געבליבן זענען די ריישער אידן איבערראשט, ווען ארויס איז פראנץ יאזעף די תורה געקושט. קהל האט אקעגן געטראגן ברויט מיט זאלץ, און פארנויגט האט זיך פראנץ יאזעף פאר אלץ. דעם קייזער'ס העפליכקייט האט זיך גיך פארשפרייט, די גאנצע שטאט האט אויפגעבליצט פון פרייד, געמאכט א ברכה האט מען אין אלע בתי מדרשים הנותן תשועה למלכים. ג. א שארלעכע פארנאכט האט אומעטיג געברענט ווען מען האט די בשורה פון אויסלאנד געברענגט אז דעם עסטרייכישן טראנפאלגער פערדינאנד, האט אין סאראיעווא דערשאסן א סטודענט. א טרויער האט אומרואיג ארומגעכאפט דאס לאנד, און רעדלעך אידן האבן טעג פון מלחמה גערעדט. גרעניצן און לענדער אויסגעלייגט אויף די הענט, און רק זיך נאר געקאכט און זיך געשפארט, אז דייטשלאנד פון איין זייט וועט שלאגן פראנקרייך און בריטאניע,

דייטשלאנד-עסטרייך האבן מלחמה דערקלערט, און צוגעשטאנען צו זיי איז אויך טערקיי, א שטארקער בונד פון דריי. א טרויער איז אין די הייזער אריין ווען מען האט צו שטעלונג געהייסן גיין. מאמעס האבן די הענט, די פינגער געבראכן, ווי חלשות די באקן זיך געקניפט, אין טאטעס פארשניטן זענען געווארן די בלוטן. די קאָמיסיעס זײַנען געװען שטרענג און אַסענטירט פֿון רעכטס און פֿון לינקס, נישט געקוקט צי מע איז קראַנק צי געזונט. ס'איז אין רײשע ממש אַ שחיטה געװען. װער ס'האָט זיך נאָר אַ נאַקעטער באַװיזן, האָט דער מיליטער-אַרצט אױפֿן אָרט פֿאַרהאַלטן. אויף אזא שחיטה האט זיך קיינער נישט געריכט. אויסגעוואקסן איז מיליטער איבער נאכט. די וואס מ'האט נארוואס נעכטן אסענטירט האט מען היינט שוין ווי דערשלאגענע שעפסן געפירט. צו רעשטלעך רעקרוטן האבן זיי איבערן שטאט מארשירט. מ'האט אלץ איינגערופן אויף גיך. אויף אקסלען זענען געהאנגען מונדירן און שיך. און ווי די גאסן לאנג געצויגן האבן ישיבה בחורים מיט פארטרערטע אויגן און האבן ווי אפגעגאלטע גוים אויסגעזען, מ'האט זיי ווי בלינדע געשלעפט פון קאסערן צו קאסערן, ביי נאכגייענדיגע מאמעס האבן די פנימער גענומען צערן און מען האט זיך געהאלזט מיט רחמים און מיט טרערן, שמואל, איינציגער זון מיינער, אַלץ װאָס מיר איז ליב און טײַער, פֿירט מען עס אַװעק אין פֿײַער. למען-השם, פֿאַרגעס זיך נישט, גיב אַכטונג אױף יעדן טריט און שריט און שרײַב באַלד װוּ דו ביסט. ס'זאָל פֿאַר דיר גאָט בעטן יעדע מינוט. ס'העלפֿט נישט קײן טרערן, נישט קײן געװײן.

מענטשן מאכן זיך נאריש מיט געלט, דער האנדל קאכט און זידט מ'עט אלט און טעג ווערן פון דער בערזע שווארץ. פארגרינטע אידן פון אומעטום שטאט גייען נייגעריג ארום פון ראד צו ראד, הערן וואס די באנק אוו ענגלאנד זאגט, ווי מיט דער שפארקאסע אין ווין האלט, און מיט דער קאסע אשטשענדנאשטשי אין ריישא. וואלוטעס שטייגן פון מינוט צו מינוט, אין זעלבן גראד גייען די סחורות מיט, מען ווארפט זיך אריין מיטן גאנצן ברען, מעקלערס שטעלן איין וואס מען קען, מען ציט זייגערס און קעטן פון די וועסטן, דעם ווייב'ס צירונג האלט מען אין פארזעצן, מען שלעפט ממש ארויס די נעגל פון די ווענט, מען גיט אוועק אויף בארג אויף הויכן פראצענט וואו נאר ס'לאזט זיך, די בערזע ברענט. אזוי לאזט מען די שטוב אן א פרוטה איבער, ביז דער בראנד פייער גייט אריבער. און די וואלוטעס האלטן אזוי אין איין שטייגן, און סוחרים פארן קיין אויסלאנד שפעקולירן. הערמאן לובאש וויל זיך פון ווין נישט רירן. חדשים ווי פייבל און קארפ זענען אין שלעזיען.

צו הערן די מוזיק שפּילן פֿון די באַנדעס. געשאָטן האָבן זיך ווי זאַמד און ווי שטערן סאָלדאַטן מיט אָנגעצויגענע קאַלטע שווערדן, וואָס האָבן געהאַלטן אין איין דעפֿילירן פֿאַר זייערע גענעראַלן און אָפֿיצירן. פֿון ביקסן האָט די לעצטע אימה געשלאָגן. דאָס איז מן-הסתּם אַוועק אויף די שלאַכטן, וואָרעם אַפֿילו קעניג קאַרל פֿון אונגאַרן ליגט איצט אויך אַליין אויף די פֿראָנטן.

אויף סטרעקע שלעפן זיך דערשראקענע באנען, געפאנצערט מיט ביקסן די וואגאנען. סאלדאטן פון די פענסטער פון די דעכער זינגען האסטיג זעלנערישע לידער און סינקען ביסלעכווייז אין טרויער. עס פארן נאך גענערעלער, עס פארן נאך שפיטעלער, שטאלן מיט שטומע פערד אין בענקשאפט נאך ערד. אלץ פארשווינדט און פארבלינדט, א פלעמל נאכן לעצטן וואגאן צינדט.

אינעם קעלער. ס'הייסט אז פאניע איז שוין נאך לעמבערג און שפארט שוין די פשעמישלער פעסטונג, ר'האט שוין כמעט די באנען פארכאפט און וועט אפילו ריישע באדראען באלד. בליצקיך וועט עסטרייך מוזן ריימען און אנטלויפן ארויפצוצו קיין ביימען. איין נאכט אין שרעק איז ריישע געשטאנען און מ'האט קוים געקענט די שטאט דערקענען. אויף אַלע טירן זײַנען געהאָנגען שווערע ריגלען, און באָבעס מיט תּהילים אין זייערע אויגן האָבן די גאַנצע נאַכט צום אויבערשטן געבעטן, אַז מע זאָל אַלץ בשלום שטיל באַהאַלטן, דער סטרוזש זאָל נישט וויסן פֿון פֿאַרמעגן. ווי נאָך גזלנים איז געבליבן שטיין יעדעס הויז, ווען מע האָט דאָס זילבער, די ספֿרים געטראָגן אַרויס. אַלץ פֿון די שטיבער האָט מען גיך אויסגעלערט, די טײַערסטע חפֿצים באַגראָבן אין דער ערד. און נעבלדיג און נאס און שווער באדראעט מיט ביקסן מיט מיליטער זענען די גאסן געשטאנען אין דער פינסטער אין גלוסט און אין ברענענדיגן לויער געשטשאטעוועט האבן הוזארן פאר יעדן טויער אויף שיקסעס אויף פויערישע דינסטן זייערע קני די פיס האבן גענומען פיבערן ווילד שלאגן האבן גענומען די זעלנערישע בלוטן

אין גרויס אימה, אין גרויס מורא, שטייט דער איד זבולון דער בן תורה און גראבט טיפער דעם קעלער און ברעכט די מאכיגע מויער ס'ביסל האב און גוט צו באגראבן. אין דער שרעק אינעם קעלער, אין חנה'לעס שטילע באבישע פינגער האט דער חלב פון גראשנדיגע ליכט געוויינט אנשטאט געטריפט.

ווי בהמות שטאפט מען וואגאנען מיט מענטשן אן, אין וואגאנען פון פערציג מאן אדער זעקס פערד, ווי ס'וואלט זיך א מבול אנגערוקט אויף דער ערד. אפגעטאן ממש האט זיך דאס רחמנות פון מענטשן. מען שטופט זיך מיט פעק, מיט שטעקנס, מיט געוואנטן, און מען טרעט אויף קינדער ווי אויף כלים, אונטער די פיס פלאנטערן זיך נעבעך זקנים. א געוויין, א געשריי ווי אין שעכט-הייזער. פארלוירענע ווי שעפסן גייען ארום קינדער און איינער מיטן אנדערן קען זיך נישט געפינען. מען שיבט די ציגער פונעם וואקזאל גיך אפ, די וואס קענען צו באנען נישט צוקומען, בעטן ווי שמשון הגיבור אז אלץ מיט זיי זאל אומקומען. אַז צעשמעטערט אױפֿן אָרט זאָלן װערן די װאַגאָנען. װי אַ ברענענדיקער שטריק איבער דער ערד האָבן מיט אימפּעט די רוסן קײן רײשע גענענטערט און גיך די שטאָט מיט האַרמאַטן באַלאַגערט. עסטרײַך האָט די לעמבערגער בריק געשפּרענגט און פֿאַרן ריקצוג רײשע באָמבאַרדירט. פֿון די קראַכן האָבן די הײַזער זיך ממש גערירט. פֿון די מױערן פֿענצטער און שױבן אױסגעזעצט געבליבן זענען מענטשן אויפן וואקזאל שטעקן פון די שריפות, פון די פלאמען, פון די שרעקן, האבן חנה'לע מיט זבולון'ען חרטה געהאט שוין צו בלייבן, און זענען ווי דורך א נס אויף דער באן אויפגעשטיגן און אוועק אויף א פראכטצוג א לעצטן א שלעפעדיגן. נאַװענאַד, א. איבער שטרעקעס, איבער פֿאַרטאָגיקע פֿעלדער, אַרױס איז די מזרח-זון ביסלעכװײַז העכער, און געשאַרט האָבן זיך די באַנען לאַנגזאַם, שװער, זיך געשלעפּט װי דורך בלאָטעס, װי דורך גריבער, מע האָט די טראַנספּאָרטן געשיקט אַהין און אַהער, אָט דאַכט זיך, מע פֿאָרט שױן, און צוריק װידער, און אױפֿס נײַ האָבן זיך איבערגעקרײצט די ציגער. פֿון אַלע זײַטן, פֿון אַלע שטרעקעס זײַנען באַנען אָנגעקומען און פֿרעמדע, אױסגעמישטע ייִדן אױפֿגענומען. די נאַטשאַלניקעס צעמישט, האָבן נישט געװוּסט װאָס צו טאָן, האָבן זײ אױפֿס נײַ װידער אַמאָל געהײסן אױפֿשטײַגן, פֿון גרױס מורא, מע זאָל חלילה נישט צוריקבלײַבן. האָט איטלעכער אָנגעכאַפּט אַ שטיקל באַן, אַ קלאַמקע, אַ שטיקל טיר פֿון אַ װאַגאָן. דאָס לעצטע מאָל אױף רײשע צו קוקן, װאָס פֿאַר אַ טרערן, גאָט, עס שלאָגן פֿון די בליקן. די שטאָט רוקט זיך אָפּ אין פֿלאַמען, אין געפֿאַר פֿון דעם צוג מיט מענטשן אין לעצטן שער.

אַנטשלאָפֿן אין געדראַנג, װער שטײענדיק און װער זיצנדיק, מען דרימלט װי קעלבער אױף אױסגעבעטן שטרױ, אײנער אױפֿן אַנדערן די קעפּ פֿאַרװאָרפֿן אַזױ, פֿון דער נאַכט קאַלט, פֿונעם שלאָף שטײַף, כאַפּט מען זיך מיט שטאַרע אָדערן אױף און מען לעכצט נאָך אַ ביסל װאַרעמס, נאָך לאָקאָמאָטיװ-װאַסער קוקט מען אַרױס.

אין ביטערן צער, אין טרויער פארשוויגן, האט מען אין שטומען געוויין זיך געביסן, און דאס פארן און די יארן פארשאלטן. פון טאטע-מאמעס איז דאס פלייש געפאלן, און גערעדט האט מען ווי אויסן וועג. עס נעמט דאך גארנישט קיין סוף, קיין עק, ווי ס'וואלט צו די צרות נישט געווען קיין ברעג.

מ'איז ארויס מיט מילך, מיט קאנאפקע שוויינען, און ביי די פאלנישע יודן זיך שטארק געבעטן דאס שטרענגע כשר'ע ווורשט צו עסן. מ'האט זיך מתיר געווען פאר די קינדער די מילך גענומען, און פאסטנע ברויט פאר די דערוואקסענע צוגענומען, אבי דאס חיות נאך לאנגע טעג צו דערהאלטן, באשלאסן דערווייל האט קולטוס די יודן אויסצוהאלטן. ג. אױף דער בײמישער רײכנבערגער הײכער ערד איז דעם געפֿליכטעטן ייִדן געװען באַשערט זיך צו טרעפֿן מיט אַלערלײ מענטשן פֿון שטעט. מע האָט זיך געטראָפֿן מיט ייִדן פֿון טאָרנע-דעמביץ, מיט ייִדן פֿון סאַמבאָר, קאָלאָמײ, טשערנאָװיץ, און אײנער מיטן אַנדערן האָט זיך נישט געקענט, מע האָט זיך געפֿילט אָפּגעזונדערט און פֿרעמד. ווי א גיהנום איז דער ערשטע טאג געווען ווען איטליכער האט זיך אין די באראקן געזען, בפרט נאך ביינאכט פארן שלאפן גיין ווען מ'האט זיך אויף שטרויזעק געלייגט מיט געוויין. אסאך האבן אין זיך עפעס שטיל אריינגערעדט, אנדערע האבן דורך טרערן צו דער היים געבענקט. פון פענעמער וואס זענען געווען הארט שווייגנדיג האט מען געקענט פשוט שניידן די שרעק. מ'איז ווי געהארגעטע אין די קליידער געשלאפן, זיך געשעמט איינער פארן אנדערן אויסצוטון, ס'ערגסטע איז געווען ווען ס'איז געקומען צום העמד אויסצוטון עס די ערשטע נאכט אין דער פרעמד. אז ס'האבן אויפגעטאגט רייכענבערגער'ס בערג, די רויכיגע פאבריקן, דער האנדל פון די מערק, האט מען די אסט-יודן ארויסגעפירט פון באראק און געטאָן װאָס די קולטוס-געמיינדע האָט באַפוילן, די יודן זויבער אויסצובאָדן און שערן און איטלעכן מענאַזש פֿענדלעך אויסצוטיילן. אויף די יהודים װעט קולטוס אַ שטייער לייגן צו קענען יעדן יודע-קאָפּ אַ געהאַלט געבן. ד. פאר וועמען קצבה איז געווען א חרפה מיט בלוט ממש אפצוגיין פאר בושה, איז דווקא פאר שבתי'ן און זיינס גלייכן דא גאר געווען דער אמת'ער טעם גן עדן, גאנצע צוועלף קינדער זאלן זיין געזונט און פאר איטלעכן א קולטוס געהאלט, דאס איז דאך שבתי'ס חלום געווען תמיד.

האט טאקע שבתי אויפן צווייטן טאג באלד זיינע בנים צום ראבינער ארויפגעבראכט אדם נאקעט כמעט ווי די מאמע האט זיי געהאט און געבעטן פאר זיי האט ער א שוך א קלייד ר'האט פארן ראבינער זיין ביטער הארץ צעלייגט פונקט ווי ר'וואלט צו פאטאצקען עס גערעדט און ווי שבתי קען מעשה פראנט געשייט און עלעגאנט

פון די דעכער, די פלאמען האבן זיך געהויבן הויך און אוועק איז די שטאט ווי אין רויך, מ'איז אנטלאפן מיט וואס נאר מ'האט געקענט, נאקעט און בארוועס אין איין העמד. אין אזעלכע שבתי'דיגע צוגעטראכטע רייד נעמט ער זיך אליין אויך אריין אין מיטלייד, אויף וועמען אז נישט אויף אים זאל קולטוס ארויסווייזן אביסל רחמים,

אַך, דו ליבע, טײַערע הײַמאַט. צי װעט ער זי נאָכאַמאָל זען, גאָט? ה. דאָ אין דער רײַכענבערגער טרײפֿענער פֿרעמד באַגליקן נאָר אַזעלכע, װאָס האַרט נישט קײן שאַנד.

שרייבן די עקסטרע גאזעטן ווי דער מאסקאל האט זיך גענומען גאליציע פלינדערן, אויפברעכן די געוועלבער, די קעלערס, די מויערן, און אז לאנג, לאנג וועט נאך די מלחמה אזוי דויערן. אז מען פליכטעט אויף דערווייל האט מען געמיינט, און דא איז די מלחמה אין דעצעמבער אריינהיינט, אויף די שלאכטפעלדער בליען איז די וויינאכטן און די

יא, די מלחמה איז שוין אין דעצעמבער אריין און די וויינאכטן אויף די פראנטן בליען מיט א יוזל אויף יעדן גויאישן זעלנער און מיט זיי שטארבן מיט די געטער אויפן שניי פארשאטן אין ווינטער. די מלחמה ברענט אינמיטן אין ווינטער. צו וועט מען נאך דערלעבן צו זען די היים? דערווייל לויפן די טעג, לויפן די חדשים און מ'געוויינט זיך צו רייכנבערג

סוף זייט פֿינף, המשך זייט זעקס.